עס איז געוואלט ברענגען די גרויסן אז ווען פשוט צו צו איבערחזרן וואס דאס איז זעהט אויס דא דאס איז די א קליינע ווערזשן זייער אמתן דאס איז די סעלעסטיעל ספער די גאנצע באל דעם סירקל אינמיטן איז די סעלעסטיעל עקוועיטער דער רויטער איז די גלגל המזלות יא עס איז דאס איז די דרײַ און צוואַנציק מעלות העכער דרײַ און צוואַנציק מעלות נידריגער איז מ'פארשטייט אז א גאנצע צייט

סאו לאמיר צוריק גיין צו דעם, וואס ביי שור לייגט מען צו א גאנצע מעלה און בטלה זאגט ער נאר, דערנאך זאגט ער בטלה תגרע מן האורך ראשון נ"ט חלקים, מזל שור זאגט ער מעלה אחת. איז דא א אינטערעסאנטע חזון איש וואס איז אזוי פשט, זאגט ער וואס טייטש אם יהיה במזל שור, זאגט ער ס'מיינט, אז די לבנה איז ביי שור, נישט די זון, ווייל ער זאגט אזוי אז אנפאנג חודש איז דאך, וואו, ניין, איז נישט ממש צוזאמען, מ'רעדט דאך שוין בשעת הריאה, שעת הריאה, נישט אגערטייל, זאגט ער אזוי פשט, אינטערעסאנטע, אזוי, מזל שור מיינט אזוי, די לבנה איז שוין אביסל אפגערוקט צו שור, און די זון גייט יעצט, מ'האלט דאך מ'קען דאך זען די לבנה נאכן שקיעה, קומט אויס די זון

איז עס אביסל מער זקוף ווען די ווען די רמבם זאגט אם יהיה במזל טלה איז וואו די לבנה דעמאלטס וואו די זון די זון איז אויך וואו די זון דעמאלטס די זון בא בא דגים פערצן פון דגים

אורך שלישי טייטש אז נאכאמאל צו גיין צום יסוד היסודות וואס זיי וויאזוי ס'אינטערעסירט אונז דא די אלע זאכן אונז ווילן מיר וויסן מעינלי אונז ווייסן שוין וויפיל די לבנה איז אוועק פון דער זון מיר ווייסן שוין דער אורך ראשון דער ווערב דער אורך שני אונז ווייסן מיר ווילן וויסן וויפיל נעמט פון די סאנסעט פון די שקיעה ביז די שקיעת הירח ווייל דאס איז דאך די מעידזשער זאך וואס מען דארף דא פארשטיין אז אויב ס'נעמט א לאנגע צייט פון די שקיעה איז שוין גענוג טונקל אינדרויסן איז הגם אז די לבנה איז קליין, דאס הייסט דאס קען כדי משלים זיין די חסרון, הגם אז ס'איז נאך א קליינער מרחק פון די לבנה מיט די זון, לאמיר זאגן די לבנה איז נאך איז נאר צוועלף מעלות אוועק פון די זון, און די לבנה האט זייער א קליינע פערסענט וואס איז וויזיבל, באט אויב ס'איז גענוג טונקל אינדרויסן קען מען אים זען, און די שאלה איז וויפיל מינוט נאכן שקיעת השמש וועט זיין די שקיעת הירח? אויב ס'וועט זיין א לענגערע צייט האט מען מער א טשענס צו זען הגם ס'האט די חסרון אז ס'איז נאך קליין. איז די חשבונות קומט אויף דעם אויף צו וויסן די זמן די וואס ס'נעמט פון די שקיעת השמש ביז שקיעת הירח. דאס איז די בעיסיק זאך.

און נאכדעם נעמען די לבנה'ס רייט אסענשאן מיט דעקלינעישאן, יא? מ'וועט עס איבערזעצן, פארשטייט זיך, מ'ווייסט דאך שוין די, מ'האט דאך שוין געשמועסט, מ'ווייסט שוין די רוחב השני מיט די אורך השני, סאו ווייסט מען שוין זיין עקליפטיק קאארדינעטס, לעצטע וואך מסביר געווען אז מ'קען יעדע זאך טוישן פון עקליפטיק צו רייט אסענשאן. וועט מען יעצט זאגן אזוי, כדי צו וויסן. עני צוויי סטארס צו עני צוויי זאכן וויפיל נעמט פון איין שקיעה ביזן צווייטן שקיעה, פון לעצטע וואך נעמען לעצטע וואך אזוי מאריך געווען אין דעם, וואס טוט מען? נעמט מען אזוי, קודם דארף מען נעמען אין באטראכט די דיפרענס אין די רייט אסענשאן, און פארשטיין אז ס'נעמט פֿיר מינוט יעדע מעלה אנצוקומען צום קאפיטאל צו א יום, נאכדעם דארף מען אויסרעכענען אויב די דעקלינעישאן איז גרעסער,

דאס איז עס, אזוי פארט נעמען די דיפרענס פון די שקיעה, דאס איז די, איך נאך לעצטע וואך אזוי מאריך געווען צו פארשטיין די צוויי זאכן, ווען דו ווייסט די אינפארמעישן פון די דעקלינעישן און די רייט אסענשן, האסטו די גאנצע פיקטשער, האסטו פונקטליך אויסגערעכנט וויפיל ס'נעמט פון די שקיעה פון איין אבדזשעקט ביזן צווייטן אבדזשעקט, און דאס איז די וועג וויאזוי די גוי'אישע טוען עס, דאס איז זייער סימפל, אבער דער רמב"ם האט דאך נישט געהאט די סארט מהלך, ביי זיי איז געווען זייער שטארק איינגעפלאנצן די עקליפטיק, האט מען געזען, מען האט געניצט די עקליפטיק. עס איז גאנץ שווער און עס איז קאמפליקעיט באט אזוי מען דארף עס טוהן ווען דער רמב"ם טוט עס איז ביי אים איז געווען אזוי וואס ער האט געטוהן איז ער האט געהאט א טשארט וואס מען האט געגעבן שוין לעצטע וואך איך האב עס געברענגט נאכאמאל וואס דאס ווייזט א יעדע פלאץ וויפיל ס'נעמט פאר די עקליפטיק אונטערצוגיין דאס האט מען געשמועסט לאמיר זאגן ארץ ישראל

נעמט ער דא אזוי. נעמט ער יעצט די לבנה. האב איך נישט גערעדט אז עס האט נישט מיט די. פון גדי ביז סרטן נעמט די קלענסטע. נעמט די לענגסטע. מ'האט געשמועסט אז טלה אז טלה נעמט די לענגסטע. אזוי איז געבליבן. פארוואס? ווייל טלה ווערט העכער די דעקלינעישן. טלה אונטערצוגיין די דרײַסיק מעלות פון טלה נעמט די מערסטע.

הגם ס'איז לכאורה האסט דאך האסט דאך געטוהן האסט אינגאנצן האסט אויסגעלאזט די גאנצע זאך אז דו וואוינסט דאך אין ארץ ישראל דאס איז אבער זיין די נעקסטע דאס איז דאס איז זיין די אורך הרביעי דאס טייטש אזוי דערווייל קיפן קיפן פאוקוסן מען טוט אימעזשינען אז לו יצוייר אז אלע רייט אסענשאנס גייען אונטער די זעלבע צייט אז מען האלט אויף די קו המשוה זייער גוט אזוי קען מען עס זאגן בנוסח אחר.

דער ירח זאגסט מיך זיין רוחב מיט זיין אורך מיט אלע גוטע זאכן, וועל איך דיר זאגן וועלכע פוינט פון די עקליפטיק האט די זעלבע רייט אסענשאן ווי יענע פוינט. אז איך וועל דיר געבן א משל א ירח וואס איז אויף צען מעלות פון טלה און פינף מעלות רוחב, וועלכע פוינט פון די עקליפטיק האט די זעלבע רייט אסענשאן ווי אים?

וואס דאס איז אויב דו ווייסט דער ריזאלט פון דעם ווייסט שוין דער ענטפער פון דעם אויך. כאילו כאילו איינער זאגט דאך אזוי, צו וויסן ווי לאנג ס'נעמט פאר פאר פאר פאר טלה פאר פאר א זאך א אבדזשעקט וואס איז אויף טלה איז צען מעלות פון טלה און פינף מעלות הויך עס איז צו קאמפליקעירט איך ווייס נאר זאכן וואס זענען אויפן עקליפטיק ווי לאנג ס'נעמט צו גיין סאו לאמיר קודם נעמען און דאס איבערזעצן טרענזעלעיטן פאר א פוינט פון די עקליפטיק

צו פארשטיין די זאך איז אזוי, נעם די שווארצע ליינס און לויף אראפ און קוק אדורך וועסטו זען אז זייער אסאך זאכן דא קען מען זאגן די כ'מיין איך האב געמאכט די ליינס העכער אז מ'קען זען ווי דראסטיק ס'קען גיין אז

ווי אסאך א נידריגערע ווי אסאך א קלענערע זאך. יא, צוריק צווועקס. יא. דא האב איך געשריבן א גאנצע דרשה דא. קען מען זעהן. געשריבן look at five five. דאס איז די פֿינף מיט פֿינף. עט א עסענשאן אוו טרי. דעקלינעישאן סיקס פוינט פייוו. עי פוינט אן עקליפטיק.

ממממ דא דער וואס מ'זעט דאך אויף די זייט נישט יא מ'זעט דאך שוין דא אויף די שווארצע ליינס וואס דער עסענשאן דער עסענשאן פון דעם איז אויכעט אויף די טשארט קען איך עס אבער פאקטיש זען כ'מיין נישט מיט קיין נאמבערס אבער איך זע וואס דא גייט פאר סאו יעצט וויל איך וויסן די פֿופֿצן מעלות פאר די לבנה

איז קודם די אלע נומבערס דא, לאמיר זעהן וואס די פוינט איז דא. נו גייט ער צוויי דריטל, נו גייט ער א פערטל מיט א פיפטל, איז קודם זעהט מען איין זאך, די גרעסטע נומבער איז פון תחילת מזל טלה, דאס איז זייער אבוויעס פון דעם טשארט. אז נאכאמאל, אז די גרעסטע קארעקשאן וואס איז שייך צו מאכן איז ווען ער איז נאנט צו טלה אדער צו מאזניים. דעמאלטס איז די גרינע ליינס די מערסטע אפגעריקט פון די שווארצע ליינס, די גרינע ליין גייט די מערסטע אוועק פון די שווארצע ווען ער איז אינמיטן, ווי נענטער ער קומט צו סרטן און צו גדי ווערט עס אלמאסט די זעלבע. מיט דעם איז ביי סרטן און גדי נאכנישט דא וואס צו מאכן קיין קארעקשן אינגאנצן נישט, קומט אויס ביי טלה און ביי מאזניים איז די קארעקשן די בעסטע, די גרעסטע. יעצט נאך א פוינט.

קענסט מאכן א גרויסע קארעקשן, איז ער ממש נאנט צו די עקליפטיק, האסטו ווייטער נישט וואס צו מאכן קיין קארעקשן, ס'איז דא צוויי פעקטארס דא וואס די רמב"ם גייט דא מאכן דערפון א שיינע זאך אזא נאטשעל ווי אזוי אויסצורעכענען וויפיל די קארעקשן דארף צו זיין, ער גייט דא נעמען א פרעקשן, ער זאגט אזוי,

סאו וואס די פוינט, אבער קודם פארשטיין די פעטערן דא, נאכאמאל די פעטערן איז אז ס'דא אויך דא אזא בחינה פון זה וזה גורם, צוויי נקודות וואס דאס זענען גורם צו מאכן א גרויסע קארעקשאן צו א קליינע קארעקשאן, די ערשטע יסוד איז ווי נענטער ס'איז צו טלה צו צו מאזניים, וואס די פוינט איז דאך בעצם צוויי, איז דאך טלה מיט מאזניים, ווי נענטער ס'איז צו דעם מאכט עס א גרעסערע דיפרענס

דאס איז די ערשטע זאך. די צווייטע זאך איז וואס איז דאך פשוט צו פארשטיין אז ס'מוז האבן א רוחב. אז די לבנה איז אויף די עקליפטיק און נישט דא וואס צו טוישן. עס גייט אונטער. צוזאמען איז דאס איז אורך ש אורך שלישי אורך שני איז די זעלבע זאך. שוין. און דערנאך גייט דא געבן אלע נומבערס אין סעיף י'